שופטים פרק ג', אונז האבן נאך איין קליינע הקדמה'לע צו די גאנצע ספר שופטים און נאכדעם הייבן מיר אן גלייך דריי מעשות פון די זעלבע סירקל, סייקל, וואס איז געשעט די גאנצע ספר שופטים, די אידן האבן געזינדיגט, געדינט עבודה זרה, זיך צומישט מיט די גוים, ס'איז געווען צרות פון געווען פארשידענע אנדערע גוים, ס'איז געווען א שופט וואס האט געהאלפן, די שופט איז געשטארבן, צוריק צום אלטן, וחוזר חלילה. די ערשטע הקדמה איז א ליסט ואלה הגוים, דאס זענען די ליסטע פון די גוים וואס די אייבערשטער האט איבערגעלאזט און פארוואס, דאס האבן מיר געלערנט אין די פריערדיגע פרק, לנסות את ישראל, די אייבערשטער האט געוואלט נאך אלץ אויספרובירן די אידן צי זיי גייען פאלגן טון נישט טון עבודה זרה, אבער דא שטייט נאך א זאך, את כל אשר לא ידעו את כל מלחמות כנען, למען דעת דורות בני ישראל ללמדם מלחמה, ס'הייסט אז כאילו האט די אייבערשטער מורא געהאט א נייע פשט, מורא געהאט אז די אידן וועלן. זיין צו קאמפארטעבל אין ארץ ישראל, און פארגעסן וויאזוי צו מאכן מלחמות, אמאל מאכט זיך אזא זאך, ממילא געבליבן אלץ גוים זאל זיך דארפן כסדר לוחם זיין, פארשטייט זיך די מלחמה גייט מנצח זיין אויב מען גייט זיין גוט, אבער עס איז נאך אלץ א וויכטיגע זאך ס'זאל זיין אמאל א threat, אמאל ווערט מען צו קאמפארטעבל און פארגעסט מען וויאזוי צו פירן א מלחמה און דאס איז א מסוכן פאר זיך. עס איז דא א ליסט, חמשת סרני פלשתים, כנענים, פארשידענע זאכן, דאס איז לנסות את ישראל. יעצט. מאכט די פסוק א סיכום די אידן זיצן בקרב הכנעני ס'נאך אלץ דא די אלע שבעים אומות שבע אומות און זיי נעמען האבן חתונה אפילו מיט די גוים אונז גייען זעהן בעצם שפעטער אין די ספר שמשון ס'מאכט זיך אזעלכע זאכן און די טוהן רע בעיני השם זיי דינען אשרה, בעלים, אזוי ווייטער און ממילא וואס געשעהט איז די ערשטע שופט דער אייבערשטער וימכרם ביד כושן רשעתים מלך ארם נהריים, ס'איז זייער אינטערעסאנט אז יעדע צרה איז נישט נאר די זעלבע אנדערע שופט נאר אויך א אנדערע גוי, ערשטע גוי וואס האט געמאכט פראבלעמען פאר די אידן איז געווען כושן כושן רשעתים ער איז געווען דער קעניג פון ארם נהריים, ארם נהריים איז דארט ווי אברהם אבינו קומט פון, מעסאפאטעמיע, די אנדערע זייט פון נהר פרת, און. ס'זעט זיך אויס אז ער האט געווען א שטארקע קעניג, ער איז געקומען כובש געווען אביסל אין ארץ ישראל, געמאכט צרות פאר די אידן, זיי האבן געדארפט דינען את כושן רשעתים אכט יאר, אכט יאר צו דינען מיינט צו זאגן מען האט געדארפט צאלן טעקס, מען האט געדארפט אנדערע זאכן וואס מען האט געדארפט טון, און ויזעקו בני ישראל אל ה' מען האט געדאווענט ויקם, דער אייבערשטער געגעבן א מושיע, מושיע דאס איז א ווארט פאר שופט, שופט א מושיע ער העלפט, עס איז געקומען עתניאל בן קנז, דער זעלבער עתניאל בן קנז וואס מיר האבן געלערנט נעכטן, ער האט איינגענומען דביר קריית ספר. עתניאל בן קנז, און ותהי עליו רוח השם, ס'געהאט סייעתא דשמיא, ער'ט שופט געווען, ס'הייסט געהאלפן אדער בכלל בכלל שופט געווען, און ער'ט געמאכט א מלחמה, די אייבערשטער האט געהאלפן, ער'ט אויסגעפירט קעגן כושן רשעתים, ער'ט אויסגעפירט, און פערציג יאר איז געווען רואיג, ביז עתניאל בן קנז איז געשטארבן. יעצט ווייטער ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע, שוין ווייטער איז מען נישט גוט, געקומען א נייע גוי, עגלון מלך מואב, מלך מואב איז ווייטער מואב וואס וואוינט אין עבר הירדן די אנדערע זייט מער צום דרום, ער האט אנגעהויבן צו רודף'ן די אידן, און וואס האט ער געטון פונקטליך? ער האט צוזאמגענומען מיט זיך בני עמון, עמלק, עמון איז דאך א קאזין פון מואב, יא ביידע זענען טעכטער פון לוט, עמלק אויך, זעט זיך אויס האט זיך געדרייט אין דער געגנט, מען וועט הערן כסדר דא פון עמלק, און זיי האבן געשלאגן די אידן, גענומען פון זיי יריחו עיר התמרים, צו די עיר התמרים צו ארום דעם. און אַכצן יאר האט מען געדינט מלך מואב ווידער עס שטייט ויעבדו בני ישראל מיינט צו זאגן מ'האט געדארפט צאלן טעקס מיינט אז מ'איז געווען אונטערטעניגט אונטער אים ביז ויזעקו בני ישראל אל השם מ'האט געדינט בעטן די אייבערשטער ס'וועט קומען א מושיע ווער איז דער מושיע א נייע מושיע אהוד בן גרא בן הימיני לכאורה פון שבט בנימין. ער איז געקומען, וואס איז אינטערעסאנטע זאך וועגן אים, ער איז א איטר יד ימינו, ער איז א געלינקטע, ארבעט מיט די לינקע האנט. וואס איז געווען, אינטערעסאנטע מעשה, מען האט געשיקט מיט אים א מנחה צו עגלון מלך מואב, דאס הייסט מנחה, דאס בעצם האט מען געדארפט שיקן, דאס איז געווען לעבוד, מיינט צו זאגן אז מען דארף שיקן כסדר מנחות, מתנות, טעקס, און אזוי ווייטער. און ער איז געקומען, האט ער זיך צוגעמאכט א קליינע שווערד, א שווערד וואס שניידט פון ביידע זייטן, נישט א נארמאלע שווערד, ער האט עס צוגעלייגט אויף זיין רעכטע זייט, דאס הייסט געווענליך א מענטש שלאגט מיט די שווערד אויפן רעכטע האנט, מילא לייגט מען עס אויף די לינקע זייט זאל עס קענען כאפן ער איז געווען געלינקטע, מילא האט ער געלייגט די שווערד אין די ראנג פלאץ, און דאס איז וויכטיג ווייל עגלון האט נישט האט נישט עקספעקטעד אז מען גייט זיין אזא א פראבלעם. בקיצור ער האט געברענגט די מנחה ווען ער האט געענדיגט האט ער ארויסגעשיקט די עולם, און ער האט געזאגט איך האב א סיקרעט דיך צו זאגן, ער איז געקומען און געגעבן א שטעך אריין די קעניג, די קעניג געווען א פעטע און די פסוק איז מתאר ווי פונקטליך ס'איז אריינגעשטעקט די גאנצע די גאנצע מעסער די גאנצע חרב איז אריינגעשטעקט מיטן האלטער, האט עס נישט געקענט אפילו זעהן, און עס איז ארויס געגאנגען פון געלי', עס קומט ארויס פון די אנדערע זייט, אז פרשדונה קומט ארויס פון זיין זייט מיר מוחל, די שמוץ דארטן, און בקיצור אהוד האט פארמאכט די טיר, איז אנטלאפן, אוועק געגאנגען, און די קנעכט האבן געזעהן, די עגלון'ס קנעכט האבן געזעהן, האבן זיי געטראכט אפשר גייט ער אין בית הכסא, האבן זיי געווארט, ביז האבן געווארט א לאנגע צייט, ביז האבן געעפנט האבן זיי געזעהן ער איז טויט, ביז דערווייל איז אהוד שוין געווען אינגאנצן אויף די אנדערע זייט, ער האט צוזאמגערופן די אידן אין הר אפרים, און זיי האט געזאגט נתן השם את מואב בידכם זיי האבן געגאנגען פארמאכט די מעברות הירדן דארט ווי די מואב האבן געדארפט אריבערגיין די ירדן די כאילו די ברידזש צו א פלאץ ווי מען קען אריבער גיין און זאל נישט קענען אריבער קומען מען האט דארט געכאפט צען טויזנט חברה פון מואב כל שמן אינטערעסאנט כל איש חיל און בקיצור מואב איז אונטערגעטעניגט געווארן ותשקוט הארץ שמונים שנה נאך די נצחון פון אהוד בן גרא אויף מואב. נאך איינער איז געווען שמגר בן ענת שטייט נישט קיין מעשה אבער ס'שטייט ער האט געשלאגן זעקס הונדערט פלשתים במלמד הבקר מלמד הבקר הייסט די כאילו די שטעקן וואס מען פירט מיט דעם די בקר, זעט אויס די פלישתים זענען געקומען רודף'ן די אידישע בקר, און ער האט זיי געשלאגן ווייטער ויושע את ישראל, ס'דא אין ספר שופטים צוויי סארט שופטים, ס'דא אזעלכע וואס שטייט א לאנגע מעשה באריכות די מלחמה וואס איז געווען, למשל וואס האמיר יעצט געלערנט וועגן אהוד בן גרא, ס'דא וואס ס'שטייט כמעט גארנישט, ס'שטייט נאר א נאמען פון א שופט אדער ממש איין זאך וואס ער האט געטון, אזוי ווי אונז לערנען יעצט וועגן שמגר בן ענת, שטייט נישט כמעט גארנישט וועגן אים אז ס'איז געווען אזא שופט.